יא. אקעי, קודם ס'איז אריינגעקומען אסאך שאלות, און פארשטייט זיך כ'וועל נישט קענען ענדיגן אלע שאלות וואס איז אריינגעקומען, און איז איך האף מיט די צייט, ווייסט מ'נעמט מ'נעמט אפאר שאלות מ'רעדט וועגן דעם, און דאן מיט די צייט האף איך וועל איך אנקומען צו שאלות וואס מענטשן האבן געפרעגט אנדערע שאלות, און אויך אז אסאך מאל מענטשן פרעגן בערך די זעלבע שאלה, האב איך געטרייט אויסצופיקן וואס אין די שאלה ליגט כמעט יעדנס יעדנס שאלות. שוין, אנהייבן אזוי, איינער האט מיר געשריבן, כ'וועל זאגן אין אידיש, ער האט געשריבן בלשון קודש, אבער קודם שרייבט ער ער וויל מיר זאגן א שכוח פאר די אלע שיעורים וואס ער הערט יעדן טאג, ער זאגט איך האב א גרויסע זכות ווייל פאר די שיעורים האט ער קיינמאל נישט געלערנט קיין מסכתות, און זייט אז ס'איז דא די שיעורים האט ער אזא הנאה אז ער לאזט נישט אויס קיין טאג פון אן לימוד התורה. אקעי, טענק יו. קאמפלימענטס האט יעדער ליב. שוין, ער שרייבט אזוי, ער שרייבט אז אז ער האט געהערט די די די ער האט געהערט די שיעור פון לעצטע וואך, אז א טאטע קען נישט מחייב זיין א קינד ער זאל באלאנגען צו די חסידות וואס ער באלאנגט. אבער דא פרעגט מיר א קינד די שאלה, א קינד פרעגט מיר די פרעגט מיר די שאלה, אז איך פארשטיי אז זיין טאטע קען אים נישט מחייב זיין, אבער וויבאלד אבער זיין טאטע האט אזא צער אזא עגמת נפש אז ער איז נישט אין די חסידות פון אים, האט ער א שאלה אלס די חיוב פון כיבוד אב ואם, כאטש איך האב עס פאריגע וואך ארויסגעברענגט אביסל, אבער ער פרעגט אלס אפשר אלס אלס חיוב פון כיבוד אב ואם, נישט נאר אלס כיבוד אב ואם פרעגט ער, ער פרעגט אלס.

אפשר דארף ער טרייען עכ"פ לפי ראות העין, זאל אויסקוקן, זאל גיין צו די טיש, איך ווייס וואס, ער זאל, זאל אויסקוקן אינדרויסן כאילו, יא, דאס איז זיין שאלה, צו, צו, דאס האט, דאס האט איינער געשריבן די שאלה, אקעי, לאמיר גיין צו א צווייטער האט געפרעגט א שאלה, נאכדעם טרייען צו ענטפערן ביידע אויף איינמאל. יא, א צווייטער האט געפרעגט, א צווייטער האט געפרעגט אזא שאלה. קיצור א צווייטע טאטע שרייבט מיך איך פארשטיי נישט אז איך האב געזאגט פאריגע וואך א טאטע קען נישט מחייב זיין א קינד ער זאל ער זאל באלאנגען צו די חסידות פון אים זאגט ער ער פארשטייט נישט ס'איז א מורא'דיגע בושה ער טענה'ט ער האט געפערליכע בושות פון דעם אז זיין קינד וויל נישט זיין פון די חסידות און ער זאגט די הלכה אין שולחן ערוך איז אז א קינד טאר נישט פארשעמען א טאטע די גמרא זאגט אז אפילו

וואס שרייבט ער? איך, זאגט ער, גיי שוין צו א צדיק וואס איז שוין א רבי מער ווי פופציג יאר, און מיין קינד וויל ווערן א חסיד פון א צדיק וואס איז געווארן א רבי ערשט צוויי יאר צוריק, און און ס'טוט מיך זייער שטארק וויי. זאגט ער, איך פארשטיי נישט, זאגט ער, נאר מיין רבי איז א צדיק, איך פארשטיי נישט וויאזוי א רבי וואס איז אינגאנצן צוויי יאר א רבי קען זיין א צדיק, מיין רבי איז שוין א צדיק מיט פופציג יאר, נאר ער איז א רבי, נאר ער איז א צדיק.

און די טאטע האט זיך אויפגערעגט אויף די קינד, זאגסט מיין רבי איז סי אי או אוו א קאמפאני, ער זאגט מען דארף רייסן קריעה אויף דעם, ס'איז ממש א אפיקורסות, און דער קיצור, די טאטע שרייט נאר זיין רבי איז א צדיק, ס'איז נישט דא היינט אין אנדערע אין די אנדערע נאך א מענטש אין די וועלט וואס איז אזא צדיק, און די קינד שרייט טאטי ביסט שוין, איך וויל נישט זאגן, מ'טאר זיך נישט טענה'ן מיט א טאטע, אבער על כל פנים, שוין. און און בקיצור און ער שרייבט מיר שרייבט מיר דער טאטע איך פארשטיי נישט זאגט ער איך האב אלעמאל געוויסט מען דארף האבן אמונה פשוטה און וואס מיינט אמונה פשוטה אמונה פשוטה מיינט מען דארף מען דארף האבן אמונה און א אן קיין פארשטאנד יא אזוי בין איך געווארן אויפגעוואקסן וואס מיינט אמונה פשוטה אמונה פשוטה מיינט מען זאגט פון די אזוי ווי די בעל שם טוב א נאר און גלייב סאו ווי א גרעסערע נאר איך בין איז קען איך האבן מער אמונה. יא, מען נאך אמאל רעדן וועגן דעם, ס'איז שטותים, וואס מענטשן האבן א ח ו, אזוי ווי כאילו אמונה איז א איז א איז א נארישקייט, אבער על כל פנים אזוי שרייבט ער מיר, יא, אז די גאנצע אמונה, אז די גאנצע אז די אמונה, אויב אזוי זאגט ער, אפילו מיין קינד פארשטייט נישט פארוואס מיין רבי איז א צדיק, אבער אן פארשטאנד, דאס איז עס, ער איז א צדיק און פערטיג, ווער דארף פארשטיין? שוין און און ער זאגט אז דערנאך פארשטייט ער נישט נאך א שאלה, זאגט ער אמת אריין זאגט ער קינדער זענען באמת די רכוש פון די עלטערען, ס'איז מיין רכוש, ס'בלאנגט פאר מיר, און איך פארשטיי נישט אויב איך האלט אז מיין רבי איז א צדיק זאל דארף מיין קינד אויך אזוי האלטן, זאגט ער וואס מיינט וואס מיינט מיין קינד האט אפילו א מיינונג, ווי קומט ער צו האבן א מיינונג, ער האט נישט קיין מיינונג, זאגט ער ער איז מיינס, ער בלאנגט פאר מיר, יא. האלטסט נישט אזוי? ער פרעגט א, ער פרעגט אזא שאלה? איינער פרעגט ערנסט אזא שאלה? זעט אויס ער האט פונקט געהערט די שיעור פון די פאריגע וואך, איך ווייס נישט. שוין, ממילא פרעגט ער, ער זאגט למשל, ער זאגט מיר, האט ער מיר געברענגט אפאר משלים, וואס מיינט א קינד איז א רכוש פון עלטערן, זאגט ער, זאגט ער, מיין, מיין, מיין טאטע און מאמע בעטן זיי זאלן קומען פאר שבת, זענען זייער בארינג, זיי האבן שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, און זיי זיי פילן זיך מורא'דיג לאונלי ווען זיי זענען אליין, סאו זיי בעטן זאל מען קומען פאר שבת. זאגט ער ווען איך גיי פאר שבת, איך לייד זיך אן פון מיין טאטע און מאמע, מיין ווייב לייד זיך אן, מיינע קינדער ליידן, זיי האבן ליב צו זאגן אלעמאל הערות, צו די צו די צו צו ס'איז צו לאנג צו קורץ, און צו דאס, האבן הערות אויף יעדע קלייד וואס מיין ווייב טראגט, צו די שייטל איז צו לאנג צו קורץ, און יא מחנך גוט די קינדער אדער נישט מחנך גוט די קינדער, און. און ממש אונז קומען אהיים פון פון א שבת פון אונזערע עלטערען זעמער קראנק פאר אפאר טעג, עכט קראנק ביידע, סיי איך סיי מיין ווייב סיי די קינדער, אבער איך טוה עס, ווייל איך בלאנג דאך פאר מיין טאטע, סאו איך בין די רכוש פון זיי, וואס זיי זאגן זאג איך, זאג איך דארף איך טוהן, זאגט ער מיין מאמע למשל נוצט מיך פאר א טעקסי דרייווער, ווען מיין מאמע דארף גיין צו די דאקטער קאלט זי מיר אן, יאנקל נעם מיך צום דאקטער, איך דארף גיין שאפינג. זי דארף גיין צו א חתונה, דארף איך איר אריין נעמען צו די חתונה, איך דארף ווארטן דארטן ביז זי, ביז די ענד פון די חתונה, מיין מאמע איז, מיין מאמע איז א עקסטראווערט, זי האט ליב זיך צו דרייען מיט מענטשן, סאו ווען זי גייט צו א חתונה גייט עס עד הסוף, און איך טאר נישט אהיים גיין, ווייל איך מוז איר אהיים נעמען. סאו סאו ממילא קומט אויס איך פארברענג אינמיטן די ארבעט דארף איך דארף איך גיין טאמער איך פארשפעטיג פינף מינוט איך האב געהאלטן אינמיטן א דיעל און איך פארשפעטיג פינף מינוט שרייט זי אויף מיך איך קום הא און איך קום אהיים און אבער אבער אבער אבער אבער למעשה אבער למעשה, למעשה איך טו עס, איך טו עס, מיין מאמע הייסט מיך, איך בלאנג פאר מיין מאמע, ניין? איך בין אזוי ווי מיין מאמע'ס פערד, אז, אז, אז מיין מאמע הייסט מיך, דארף איך דאס טון. און ער זאגט. אה, מיר זעהן, מיר זעהן. נאכדעם, נאכדעם זאגט ער אזוי, זאגט ער, שרייבט ער מיר נאך ווייטער, מיין מא, מיין ווייב דארף רופן, מיין ווייב דארף רופן איר מאמע צוואנציג מאל א טאג, ווייל מיין שוויגער האט ליב צו וויסן אלעס עקזעקטלי וואס גייט פאר אין מיין שטוב, וואו איך גיי, וואו איך קום, וואו איך גיי שאפינג, ווען איך קום און ווען איך גיי, און טאמער, טאמער, טאמער מיין ווייב איז איז געגאנגען ערגעץ און מיין שוויגער ווערט געוואר אז זי איז געגאנגען אין א סטאר, וואסטו מיר נישט געזאגט? יא, און נישט נאר דאס. די גאנצע פריוואטע לעבן, זי דארף וויסן עקזעקטלי ווען איך גיי אין די מקווה, ווען ווען איך באקום די פיריעד, ווען איך בין געווארן פרעגנענט, און און אפילו און אפילו ווען איך בין צוזאם מיט מיין מאן דארף ער וויסן פונקטליך, ווען זעמער צוזאמען דארף ער פונקטליך וויסן ווי אזוי עס איז געגאנגען, איך האב ממש, נאך מער, אונז גיימער וועקעישן דארף מען זיי מיטנעמען. יא, אונז דארף מען, און אונז גייען וועקעישן דארף מען זיי מיטנעמען, ווייל אונז, זיי ווילן אזוי, זאל מען דינגען א דירה אין פלארידע, און מען דארף דינגען א גרעסערע דירה, זאל זיין גענוג פלאץ פאר זיי אויך, ווייל זיי זאלן נישט דארפן צאלן קיין געלט, און, און פארשטייט זיך, וואס ווי אזוי זעט אויס א וועקעישן ווען די עלטערן זענען דארטן, און נאך זיי האבן ליב צו זאגן קריטיק אויף יעדע זאך, מען איז יא געגאנגען שווימען, נישט געגאנגען שווימען. בקיצור און אה, ס'מאכט זיך אסאך מאל אונז וויל מען נישט גיין קיין וועקעישן, לאז מיך אפ, ניין זיי צווינגען דיר צו גיין וועקעישן אז זיי זאלן קענען אז זיי זאלן נישט קאסטן קיין הויז, זאגט ער אונז טו איך, אלעמאל טו איך עס, פארוואס טו איך עס, ווייל אונז בלאנגן מיר צו אונזערע עלטערן, אונז זעמער די רכוש פון אונזערע עלטערן, סאו איך פארשטיי נישט, איך און מיין ווייב ליידן ווייל אונז זעמיר די רכוש פון אונזערע עלטערן, סאו וואס זענען מיינע קינדער נישט מיין רכוש? יא, גוט געפרעגט, רייט? אזוי ווי איך בלאנג פאר מיין טאטע און מאמע, מיין ווייב בלאנגט פאר איר טאטע און מאמע, בלאנגען מיינע קינדער פאר מיר. סאו אויב אזוי איך זאג אז מ'דארף גיין צו דער רבי, דארפן מיינע קינדער גיין צו דער רבי, מ'דארף טאנצען קדוש קדוש קדוש. ווי קומט אפילו מיין קינד צו זאגען א מיינונג

גונב איש ומכרו צווישן מקלל אביו ואמו און מכה אביו ואמו. לכאורה, מקלל אביו ואמו און מכה אביו ואמו געדארפט שטיין אויף איינמאל. און גונב איש ומכרו איז נאך א זאך. זאגט ער ניין, די תורה וויל זאגן, ווייסט פארוואס ס'מאכט זיך אמאל א קינד שלאגט א טאטע און מאמע און א קינד שעלט א טאטע און מאמע? ווייל די עלטערן האבן געקידנעפט די קינד, אזוי ווי כאילו די קינדער זענען זייער רכוש, ס'איז מיין פערדעלע. במילא, א קינד פילט אז אזוי ווי אז זיינע עלטערן פילן אז דאס איז א רכוש, במילא דאס מאכט אז מ'זאל שעלטן טאטע און מאמע, מ'זאל שלאגן טאטע און מאמע. שוין, סאו למעשה ס'איז נארישקייטן. א קינד איז נישט קיין, וואס? אבער דאס אז א קינד שעלט א טאטע איז די טאטע שולדיג. יא. דאס זאגט ער. יא. סאו א קינד, א קינד איז נישט די רכוש, א קינד איז נישט די רכוש פון די עלטערן. א קינד איז די רכוש פון די אייבערשטער. ער באלאנגט צו די אייבערשטער. א קינד באלאנגט צו די אייבערשטער. די טאטע און מאמע האבן נישט מער ווי אראפגעברענגט די קינד אויפן וועלט. אבער צו וועמען בלאנגט דער קינד? דער קינד איז א קינד פונעם אייבערשטן, איז א חלק אלקי ממעל, וואס האט גארנישט מיט די עלטערן, די עלטערן איז נישט מער ווי, ס'קומט אויס א שקויעך אז זיי האבן אראפגעברענגט די גוף אויף דער וועלט, אבער די. קען נישט זיין פאר א קינד אז דו טארסט נישט גיין דארטן. די. אויב האט נישט קיין חשק קען ער גיין ווי ער וויל, ניין? יא. טוסט נישט? יא, דער טאטע האט א חיוב אלס חינוך מחנך זיין די קינד, אבער נישט אלס אלס זיין רכוש. ס'איז א, יא, ס'איז א, סא למעשה, למעשה, און אויכעט מען פסק'נט די שולחן ערוך אז כיבוד אב ואם איז איז איז משל אב. דאס טייטש אזוי, א טאטע וויל עסן, די קינד דארף צושטעלן פאר די עלטערן צו עסן, אבער נישט אז די קינד די קינד דארף נישט שפענדן קיין געלט דערויף, וועגן דעם שטייט אין די פוסקים אז ווען א קינד האט שאדן, איז נישט דא א חיוב פון כיבוד אב ואם, למשל דאס איז די מאמע קאלט די קינד אינמיטן ארבעט, אינמיטן דזשאב, נעם מיך דא, נעם מיך דארט, און די קינד קען נישט ארבעטן וועגן דעם, וועגן דעם האט ער שאדן זיין, זיין, ער מאכט נישט קיין פרנסה, איז נישט דא קיין חיוב, איז נישט דא א חיוב פון כיבוד אב ואם. און נישט נאר דאס, נישט נאר, די פוסקים זאגן, נישט נאר אין געלט, אפילו, אפילו אין, אין, אין געפילן. דאס טייטש אזוי, טאמער למשל אז ס'געשעהט ווען מ'גייט צו די עלטערן אויף שבת און מ'קומט היים קראנק פאר אפאר טעג, אפילו מ'קומט היים קראנק פאר איין שעה, דארף מען נישט גיין און מ'זאל נישט גיין. ס'נישט דא קיין חיוב פון כיבוד אב ואם אויב איך לייד דערפון. דאס טייטש אז אויב ס'קומט אויס אז איך לייד פון דעם, און בפרט אז עלטערן וואס זיי מיינען אז די קינדער זענען די רכוש פון די עלטערן, די קינדער זענען זייער רכוש, סאו אויב אזוי דאס איז נישט כבוד, וואס מיינט כבוד? כבוד מיינט רעספעקט. מען זאל געבן רעספעקט פאר די עלטערן. אבער ווען די עלטערן פירן זיך אויף מיט די קינדער כאילו די קינדער זענען זייער רכוש, פילט זיך די קינד נישט איך רעספעקט מיינע עלטערן, איך בין מחויב פאר זיי. אזוי ווי איך דארף עס טון פאר זיי. און איך האב מורא פון זיי. יא, קינדער האבן מורא פון די עלטערן. אויב איך גיי עס נישט טון, מיין מאמע, אויב איך הייב נישט אויף די פאון,

תורה מיינט לא יסתור דבריו, די תורה שטייט מ'דארף זיך אויפפירן, נישט די פארקערטע פון דעם, אבער נישט מורא האבן, אזוי ווי כ'וועל נישט אויפהייבן די טעלעפאן, ווער ווייסט וואס גייט געשען, כ'בין ביזי יעצט, יא סאו ס'איז נישט דא, למעשה סאו סאו די זאך אז די עלטערן בעטן די קינדער צו קומען פאר שבת און די קינדער ווערן קראנק פאר דעם, טאר מען נישט גיין צו די עלטערן, ס'נישט. ס'נישט מען מוז נישט, מען טאר נישט. יא, ונשמרתם מאד לנפשותיכם איז אויך א מצות עשה אין די תורה איז נאך גרעסער ווי די מצוה פון כיבוד אב ואם. אז מען ווערט קראנק, ס'מאכט אז מען זאל ווערן קראנק נפשיות, יא, מען דארף זיך אכטונג געבן, מען טאר נישט, ס'איז דא א זאך פון פיקוח נפש, יא, אדער די זעלבע זאך איז אז די מאמע זאגט אז מען דארף זיך קלינגען צוואַנציק מאל א טאג, וואס עפעס? וועלכע וועלכע פרוי קען קלינגען א מאמע צוואַנציק מאל א טאג? און מען דארף זאגן פאר די מאמע ווען מען גייט שאפינג און ווען ווען מען ווערט פרעגנענט און ווען ווען מען באקומט די פיריעד? האלאו! די מאמע דארף א דאקטער? די מאמע זאל גיין צו א דאקטער אבער אבער אבער די די די די קינד זאל עס נישט געבן פאר די מאמע? יעצט אז די מאמע וועט ווערן אויפגערעגט, ס'איז נישט געפערליך, די מאמע מעג ווערן אויפגערעגט,

אבער ס'איז נישט דא א דין אז מ'זאל זיך לאזן, כ'דארף נישט הערן ווי מ'שרייט מיר אן אקס פערד קו ע יא יא וואס ע, מ'לייגט אראפ די פאון און געגאנגען ווייטער, די מאמע צוריקקומען, פארוואס האסטו אראפגעלייגט די פאון, כ'האב אראפגעלייגט די פאון ווייל כ'האב נישט געוואלט הערן ווי דו שרייסט מיך אן אקס קו פערד, וואס הייסט קו ע, מ'טאר נישט ס'איז חוצפה, ס'איז נישט קיין חוצפה ס'איז גארנישט ס'גייט נישט ס'גייט נישט אריין אין די אין די אין.

אז די קינדער זענען אונז זעמיר די רכוש פון מיינע עלטערן און מיינע קינדער זענען מיינע רכוש איז א מיסטעיק. במילא אויב אזוי גייען מיר צוריק צו די ערשטע שאלה, יא די שאלה איז אז אז די טאטע פרעגט וויאזוי קען זיין אז די קינד וויל גיין צו א צווייטע רבי, די קינד מעג גיין צו א צווייטע רבי, דאס וואס די און דאס וואס ער זאגט אז מען דארף האבן אמונה פשוטה, אמונה פשוטה אז ווער זאגט אז מען דארף האבן אמונה פשוטה, וואס עפעס? דו האלטסט ער איז א רבי און ער האלט ער איז נישט קיין רבי איז נישט קיין פראבלעם ס'איז א דאס מיינט נישט אמונה פשוטה איך האב מסביר געווען אמונה פשוטה מיינט אויב דו ווייסט ער איז א צדיק דארפסטו האבן א האט מען אמונה באט איך דארף גלייבן ער איז א צדיק מהיכי תיתי איי וואס האט די בעל שם טוב געמיינט איך בין א נאר און גלייב נו שוין מ'דארף אמאל רעדן וועגן דעם מ'דארף רעדן וועגן אמונה און מסביר זיין וואס די בעל שם טוב האט געמיינט איך בין א נאר און גלייב אבער אבער אמונה איז נישט געבויט אויף נארישקייט ס'איז א גרויסע מיסטעיק יא, ווען ווען איינער גייט אוועק פון אמונה איז א אפגעריסענע נאר. אמונה מיינט נישט איך בין א נאר, מ'איז גארנישט קיין נאר ווען מ'גלייבט. יא, ס'איז און דאס וואס די טאטע זאגט מ'דארף גלייבן אפילו מ'פארשטייט נישט, מהיכי תיתי? דאס שרייט אן די קינד, מ'דארף רייסן קריעה אז די קינד האט געזאגט אז די זיין רבי איז א איז א סי אי או אויף א קאמפאני, און ער האט ממש, מען דארף רייסן קריעה אויף דעם, כ'וויל זאגן איך מיין, כ'ווייס כ'האב געזען דאס, ס'האט מיך ס'האט מיר געקאסט א לאך ווען כ'האב עס געזען, אז ווען ווען א עלטערן האט אזא פילינג, איך וויל נישט אריינזאגן פאר יענע מענטש, כ'ווייס נישט ווער דער מענטש איז, אבער מיין פילינג איז, אז דער טאטע אליין האט א ספק אין זיין רבי צו ער איז א צדיק, און דאס איז די סיבה וואס טאמער איינער זאגט אים ער איז נאר א סי אי או אויף א קאמפאני ווערט ער אזוי אויפגערעגט און דארף רייסן קריעה, ווען ער וואלט עכט געגלייבט אז זיין רבי איז א גרויסער צדיק וואלט אים נישט אנגעגאנגען אז א צווייטער האלט ער איז נאר א סי אי או אויף א קאמפאני, אקעי. איך האלט ער איז א צדיק, איך פיל מיך מורא'דיג עהם די עצם געדאנק אז א רעבע איז א צדיק ווייל ער איז שוין פֿופֿציק יאר א אדמו"ר, האלא, וואס א שייכות האט דעיס מיט מיט צדקות מיט דעיס, ער איז א גרעסערע רעבע ווייל ער איז שוין פֿופֿציק יאר א רעבע, איך מיין איך כאפ עס נישט, איך, ער האט שוין געהאט וואס? די ווארט רעבע מיינט א פירער, א מנהיג, וועם מ'ווער ס'איז געווארן זיינס א חסיד איז א רעבע, יא. אקעי אקעי סאו סאו איך מיין איין זאך טאמער טאמער די די די די טאטע מיינט עכט די טובת הילד און די קינד וויל גיין צו א נייע רבי וואס איז צוויי יאר שוין א רבי מיין איך זאל ער אים צוהעלפען אויב ער מיינט עכט די אמת'קייט פון פון דאס די קינד פילט אז ער וויל האבן א צדיק און די צדיק איז נאר געווארן צוויי יאר נאר א נאר א אדמור ס'איז אקעי אבער ער פילט ער איז א צדיק ער פילט ער גייט ער גייט האבן, ער גייט, ער גייט שטייגען אין רוחניות, אדרבה ואדרבה, זאל אים די טאטע צוהעלפן אפילו, זאל אים אפילו די טאטע נעמען די ערשטע מאל, נישט די טאטע זאל אים אפהאלטן. במילא די ערשטע שאלה וואס איך האב געזאגט, די קינד פרעגט מיך צו אלס כיבוד אב ואם, אלס צער, מונע זיין די צער פון זיין טאטע, צו ער מוז, צו אפשר זאל ער זיך מאכן כאילו ער איז א חסיד פון די, פון די. אמת'ן ס'איז שטותים דאס, חס ושלום, דו ווייסט די די די ערגסטע זאך איז ווען א מענטש לאזט זיך נארן, יא, ווען א מענטש איז מ'טאר מ'טאר נישט מאכן אזעלכע זאכן, איך זאג נישט ער דארף נישט גיין בארעדן זיין טאטע'ס חסידות, ווייסט אפילו א קינד איז נישט קיין חסיד פון זיין טאטע'ס רבי, אבער ער דארף נישט גיין בארעדן ער דארף נישט מאכן א ער דארף נישט אריינגיין אין א אין א דין ודברים מיט זיינע ברידער מיט זיינע שוואגערס מיט זיין טאטע אז ער איז יא צדיק ער איז נישט קיין צדיק הו קעירס ווי אזוי ווי מאך נישט קיין עסק זאל עס זיין א צדיק אבער על כל פנים ער זאל גיין און שפילן די געים כאילו דאס איז נישט ריכטיג יעצט איי מיין טאטע האט אן עגמת נפש סאו דארף די טאטע זיך אויסארבעטן די מידות. שטייט אין אנדערע ווערטער די קינד האט נישט קיין חיוב פון כיבוד אב ואם ווייל דער טאטע האט צער. דאס אז דער טאטע האט צער האט בושות, זאל דאס קינד דארפן שפילן די געים גיי צו די טיש זיך שאקלען דארט ווייל כ ק כדי דער טאטע האט נישט אויסגעארבעט די מידות, דאס איז נישט די קינד'ס פראבלעם. סאו אין אנדערע ווערטער דאס אז די טאטע האט א פראבלעם דאס איז דאס איז די טאטע'ס פראבלעם עס איז נישט די קינד'ס פראבלעם. אקעי נעקסטע שאלה. איינער האט געפרעגט אזוי אז אין ספרים שטייט אז א מענטש דארף האלטן פון זיינע עלטערן כאילו זיי וואלטן געווען חשובע מענטשן. יא ס'איז א לשון אזוי פון די פון די חיי אדם זאגט עפעס אזא סארט לשון א מענטש דארף האלטן פון זיינע עלטערן כאילו זיי וואלטן געווען גדולי הדור. סאו פרעגט ער מיר אזא קשיא וואס הייסט אין אנדערע ווערטער אז מיין טאטע און מאמע זענען מענטשן וואס זענען נישט קלוג דארף איך האלטן כאילו זיי זענען קלוג? פרעגט ער מיר וואס זאל איך טון זיי זענען נישט. זענען גראבע טיפשים, סיי מיין טאטע סיי מיין מאמע, און זענען שלעכטע מענטשן, איך מיין פון וואס? איך זאל מיך לאזן נארן, יעדער צופרי זאל איך אויפשטיין, אני מאמין באמונה שלימה אז מיין טאטע און מאמע זענען קלוג, זענען נישט! פרעגט ער וואס קען איך טון? זאג איך די תירוץ בפשטות איז, יא, נישט דאס מיינט מען, נישט נישט דאס מיינט צו זאגן. א מענטש א מענטש דארף זיך יעדן טאג איינרעדן כאילו זיין טאטע איז רבי עקיבא אייגער. ער איז נישט, נו וואס זאל איך טון? ער איז נישט רבי עקיבא אייגער. איך דארף מיך איינרעדן כאילו ער איז אדער אדער זיין טאטע איך מיין ער איז נישט די ערליכסטע מענטש. ניין ער איז טאקע א גרויסע צדיק. ער איז נישט. דאס וואס שטייט אין די פוסקים מיינט צו זאגן אז די התנהגות וויאזוי א קינד דארף זיך אויפפירן צו די עלטערן איז כאילו. אין אנדערע ווערטער, ער דארף אזוי ווי ארייננעמען אין קאפ וואס וואלט געווען ווען מיין טאטע וואלט געווען רבי עקיבא אייגער, ווי אזוי וואלט ער זיך אויפגעפירט צו אים. דאס איז דער וועג ווי אזוי דארף מענטש געבן רעספעקט. אין אנדערע ווערטער, די חיי אדם מיינט צו זאגן אזוי, זאלסט נישט מיינען אז כיבוד אב ואם, אז רבי עקיבא אייגער'ס זון, פארשטיי איך האט מכבד געווען זיין טאטע, ווייל ער איז געווען רבי עקיבא אייגער, יא, אבער מה שאין כן, איך האב א טאטע וואס איז עפעס א פלעינער מענטש, נע, אים איז נישט דא קיין חיוב, כ'וועל געבן אים רעספעקט, כ'וועל אים געבן צו עסן, אבער. כ'וועל מיך אויפפירן מיט אים אזוי ווי מען פירט זיך אויף, אזוי ווי מיט א מיט אזא מענטש, אזוי ווי, זאג איך ניין, דו דארפסט דו דארפסט געבן די רעספעקט כאילו ער וואלט געווען דער גרעסטע איש מכובד אין דער וועלט, איי פארוואס? די פשט איז ווייל די סיבה וואס דו גיבסט אים רעספעקט איז נישט ווייל ער איז א גרויסער מענטש, די סיבה וואס דו גיבסט אים רעספעקט איז ווייל ער איז דיין טאטע, סאו די תורה האט געזאגט אז ווייל ס'איז דיין טאטע דארפסטו אים געבן רעספעקט אזוי ווי א סתם א מענטש גיבט רעספעקט פאר רבי עקיבא אייגער, דאס מיינט עס. יא, סאו מיינט צו זאגן אז דו דארפסט אים אנקוקן, דארפסט דארפסט נישט האלטן ער איז א קלוגער מענטש ווען ער איז א גולם, ער איז א גולם. אבער סתם מענטשן ווען ער קומט אין בית מדרש, מענטשן קוק קוקן אים אן ווי א גולם, מען גיבט אים נישט די רעספעקט ווי א ווייל מ אקעי. אבער דו, ווייל דו ביסט זיין קינד, אלס חיוב פון כיבוד אב ואם, דארפסטו דיך אויפפירן מיט אים מיט רעספעקט כאילו ער איז א קלוגער מענטש. יא, פשוט, יא? שוין דא האט איינער געשריבן אזוי לכבוד די דיין שליטא, יא ברצוני לידע אמת. ער זאגט ער וויל וויסן לאמיתו של דבר, ער וויל ער זאגט ער וויל וויסן לאמיתו של דבר, ער זאגט מיין ווייב און זיינע און זיינע און אירע שוועסטערס יש להם שיעור בבוקר בבוקר, יעדע צופרי האבן זיי א שיעור פאר אפאר מינוט, אז די די זכות פון די שיעור זאלן זיי זוכה זיין צו קענען מאכן שידוכים און פרנסה, וויי בי וכולי, יא, מען מאכט א שיעור צוזאמען פאר א פערציג טעג אזוי היינט גייט עס די סטייל. ס'באדערט אים אבער עפעס אזש עד דכדוכה של נפש, עפעס גייט אים אריין ביז די ממש אין די פינטעלע פון די הארץ, זאגט ער ווייל די שיעור וואס איינע פון די שוועסטערס גיבן איבער איז מדבר בשפת המדינה, זי רעדט די שפראך פון די מדינה, ענגליש בלע"ז, יא, און אלע פון די מיידלעך האבן געלערנט אין מוסדות פופא, און זיי קענען זייער גוט רעדן אידיש. סאו ווער דען זאל רעדן אידיש? סאו כ'פארשטיי נישט, וואס זאל איך טון? זיי האבן א שיעור, זיי האבן א שיעור אין ענגליש. זאגט ער, האט ער א שאלה צו ער זאל מבטל זיין די שיעור? ער זאל מאכן אראפלייגן א פיס, נישט לאזן, נישט לאזן רענען די שיעור, אדער, אדער, אדער, אדער מ'זאל טרייען יא, צו סנייפען. יא, מען קען עס מאכען. אדער אדער אדער אדער מען זאל טרייען יא ממשיך צו זיין, סוף כל סוף לערנען זיי לשון הלכות לשון הרע, הלכות כיבוד אב ואם, ער ווייסט נישט פונקטליך וואס זאגט ער וואס זיי לערנען אבער על כל פנים ס'איז א גרויסע זאך אז זיי לערנען. זאגט ער, ער זאגט אז ס'באדערט אים נאך א וויכטיגע, נאך א שטארקע זאך, אונז ווייסן אונזערע באבעס האבן געליינט צאינה וראינה, יא? עטס ווייסט וואס מיינט צאינה וראינה? איך האב נאך געזען צאינה וראינה, יא? אקעי, סאו, אונזערע באבעס האבן געליינט צאינה וראינה, זאגט ער, איך ווייס נישט, מיין, מיין, מיין ווייב, מיינע קינדער ליינען, ליינען די משפחה, די עמי, די בינה, יא? און וכל אביזרייהו, יא? וכל, יא? זאגט ער. זאגט ער זאגט ער ממילא זאגט ער זאגט ער קודם ס'באדערט מיך קודם איז דאס אליין און אלע די זאכן אלע ענגלישע זאכן מיר ווייסן אז אידישע מאמעס האבן געליינט צאינה וראינה און שוין בקיצור עס באדערט אים און פון מיר ער וויל הערן וואס איך האב צו זאגן יא האב איך געטראכט אזוי יא מ'זאגט אין בהגדה של פסח בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, יא שנאמר, און די פסוק שטייט די וואך אין די סדרה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, יא האב איך געזען א ווארט פון ר' משה שפירא ער זאגט, וואס איז דער בכל דור ודור? ס'וואלט געדארפט שטיין בכל. כל אחד ואחד צריך לראות כאילו יצא ממצרים, וואס איז בכל דור ודור? איז ער מסביר, כל דור ודור מיינט יעדע דור האט זיך זיינע נסיונות. יא, יעדע דור האט זיך זיינע נסיונות. אזוי איז עס יעדע פאר יאר איז דא נייע נסיונות יעדע דור. זאגט ער, עס קומט פסח ביינאכט, דער אייבערשטער נעמט ארויס יעדע דור פון זיינע נסיונות. אזוי ווי דער מאור עינים זאגט אז יעדע, ווען נישט יום טוב פסח וואלט א איד נישט געקענט האבן קיין קיום אין גלות. פשט איז, ווייל אזוי ווי די אייבערשטער האט אונז ארויס גענומען דעמאלטס פון מצרים, עס קומט יעדע יאר פסח ביי די נאכט, דער אייבערשטער נעמט ארויס, נעמט ארויס די אידן פון די גלות וואס איז אין יענע דור. סאו, סאו מען דארף וויסן אז יעדע דור האט זיך זיינע נסיונות. דאס אז, ווייסט, חס ושלום נישט רעדן ענגליש, אדער נישט רעדן שפת המדינה, יא, דאס איז געווען, פון ווי קומט דאס, וואס איז דאס? איך זאג אזוי, עס איז מיר זייער פאני, ווייל איך ווייס, ווער ס'האט געהאט די אונגערישע באבעס יא ווייסן, זיי פלעגן רעדן אונגעריש, און ווען מ'האט גערעדט ענגליש איז דאס געווען אח אז דאס אונגעריש איז פיין, פרעג איך פארוואס אונגעריש איז פיין, וואס הייסט דאס איז די מאמע שפראך, און וואס איז ענגליש נישט מאמע שפראך, אקעי אבער לאמיר נישט גיין דארטן, דאס איז, לאמיר גיין, אבער די יסוד. על כל פנים, אקעי דאס איז א עקסטערע שיעור. מ'האט געלערנט, מ'האט יא געזאגט אידיש. מ'זעהט, מ'זעהט אפילו אין די תשובה ספרים, די שפראך איז געווען אידיש. אקעי ס'איז א עקסטערע שיעור, מ'וועט אמאל רעדן וועגן דעם, ווי, וואס איז געווען אידיש. על כל פנים, על כל פנים, לאמיר נאר, לאמיר זאגן אזוי. סאו, ווען ס'איז געווען אזוי, ווען ס'איז געווען די השכלה איז געווען, מ'האט זייער שטארק געוואלט, ווי מ'זאגט, אוועקגיין פון די גוי. די נסיון פון די השכלה איז געווען, ווען די השכלה האט זיך אנגעהויבן פאר בערך צוויי הונדערט יאר צוריק, יא הונדערט פופציג, יא ס'איז געווען דעמאלטס די דור פון די השכלה, השכלה איז געווען, ס'איז געווען זייער אסאך פראגראמען וואס גוים פלעגן הרג'נען אידן, איז אויפגעקומען איינער מיט א איידיע, אויב מען גייט זיך אויפפירן אינדרויסן ווי א גוי, און אינעווייניג גייט מען נאך זיין א איד, יא, דעמאלטס וועלן די גוים אויפהערן צו הרג'נען אידן. במילא האט מען אויפגעהערט אינדרויסן מיט די לבוש, מ'האט דעמאלטס געמאכט מ'זאל אויסקוקן אינדרויסן ווי א גוי, מ'האט זיך אפגעשניטן בארד און פאות, און עס איז געווען א גרויסע פייט, אסאך גדולי הדור האבן געהאלטן אז מ'איז, ווייסט, עס איז געווען א פייט, עס איז געווען, די גדולי הדור האבן געהאלטן זענען נישט גערעכט, אבער למעשה די מדינה, אין פוילן ווער ס'ווייסט איז געווען א מחלוקת די קאצקער מיט זיין שוואגער די חידושי הרי"ם, די קאצקער האט געהאלטן אויב די מדינה האט ארויסגעגעבן א געזעץ אז מ'טאר נישט גיין מיט לאנגע רעקלעך, מ'זאל גיין מיט קורצע רעקלעך, זאל מען זיך אנטון קורצע רעקלעך. און די חידושי הרי"ם איז נאך געווען א תלמיד פון די קאצקער, אבער ער האט זיך געשטעלט אין די לענג און די ברייט האט געזאגט יהרג ואל יעבור. און די שוואגער די קאצקער רבי האט זיך זייער געוואונדערט וואס הייסט דו זאגסט יהרג ואל יעבור? האט ער געזאגט דאס איז עס, ער ציט נישט צוריק. דו ווייסט ממש ער האט געזאגט פאר ער געזאגט פאר די קאצקער דא גיי איך זיך שלאגען מיט דיר. ער האט געזאגט ער האלט יהרג ואל יעבור. עס איז געווען א גרויסע פייט. למעשה למעשה איז געווען די השכלה איז געווען אז מען זאל זיין אינדרויסן ווי א גוי און. ווער ס'ווייסט אביסל היסטערי, השכלה האט אפגעהארגעט מיליאנען מיליאנען מיליאנען אידן, נישט קיין גוזמאות, מיליאנען מיליאנען אידן זענען אראפגעגאנגען פון אידישע וועג ווייל מ'האט זיך אנגעהויבן אויפצופירן ווי די גוי. ס'האט למעשה גארנישט געהאלפן לגבי די פאגראם, די פאגראמען וואס איז געווען נאכדעם איז געווען נאך אסאך אסאך ערגער, כ'האב שוין אמאל מסביר געווען פארוואס, אבער נישט אריינגיין יעצט אין דעם, אבער על כל פנים די חלק וואס השכלה האט געמאכט, זיי זענען געווען אויפגערעגט מער אויף די אידן ווען זיי פירן זיך אויף ווי די גוי. ווען די איד פירט זיך אויף ווי די איד איז נישט אזוי די גוי אויפגערעגט אויף די איד ווי ווען די איד פירט זיך אויף ווי די גוי. אקעי איך וועל עס אמאל מסביר זיין. אבער על כל פנים די חלק אז השכלה האט אפגעשאכטן אידישקייט וועגן דעם וועגן דעם איז געווארן אזא זאך, מ'זאל זיין נישט רעדן ענגליש, נישט רעדן די, בקיצור פון דעם איז געקומען די די זאך. היינטיגע צייטן דאס איז נישט די נסיון. יא, איינער וועט רעדן ענגליש, מ'וועט האבן א שיעור אין ענגליש, ס'גייט גארנישט געשען. ס'וועט נישט שאטן פאר קיין אידישקייט, און דאס איז נישט אונזער נסיון. דאס טייטש דאס וואס מ'גייט מאכן א שיעור אין צאינה וראינה, איך מיין אז. א טאמער עס איז נאר א גרופ פרויען גייען מאכן א שיעור אין צאינה וראינה איך מיין איך מיין אז ס'וועט מאכן בארינג ס'וועט נישט זיין אידישקייט יא איך זאג ס'ענדערש זאגן שארף מ'וועט האבן טענות אויף מיר יא אבער נישט זאגן על כל פנים יא זאגן יא. יא, איך זאג, איך מיין אז א פרוי זאל ליינען די משפחה היינט וועט זי מער אויפטוהן ווי קוקען די צאינה וראינה. אקעי, על כל פנים, נאכאמאל, ס'איז דא די מדרש סעז, ס'איז דא, ס'איז דא געוויסע בוקס וואס זיי ברענגען ארויס וואס ס'שטייט אין צאינה וראינה, זיי ברענגען עס ארויס אויף א אנדערע וועג, אבער על כל פנים די, די, די קיצור מ'זאל דארפן לערנען צאינה וראינה ווייל די עלטער באבע האט געלערנט צאינה וראינה, דאמאלסדיגע צייטן איז עס געווען זייער געשמאק, היינט, ווער ס'ווייסט, די פרויען זיי קומען זיך צוזאם תשעה באב ביינאכט, און מ'ליינט די צאינה וראינה. חצות? יא מען קומט זיך צאם און די אינגע דור וויל שוין נישט הערן פון דעם, יא מיין ווייב האט עס נאך געטון מיט מיין שוויגער און בקיצור ס'איז געווען ס'איז געווען א מנהג ישראל, כ'האב געפרעגט מיין ווייב צו זי האט געדולד צו דעם צו צו ליינען די צאינה וראינה זאגט זי ניין שוין סאו די אינגע דור וויל עס זיכער נישט. איז די שאלה איז וואס זאל מען טון תשעה באב, תשעה באב ביינאכט, אז אדרבה אוודאי מען דארף זיך צוזאם קומען לערנען פון די חורבן בית המקדש, אבער ס'דארף זיך טוישן פון א אנדערע, ס'דארף גיין מיט א אנדערע מהלך, ס'דארף גיין מיט ס'דארף זיין אינטערעסאנט, ליינען די דויטשע אידיש, און דאס איז נישט אפילו אונזער שפראך, דאס איז נישט, נישט דאס מיינט מען, יא? וועסטו פרעגן וואס דען זאל מען טון, זאל מען אויסהערן די שיעורים פון.

וויאזוי האט א מדינה געווען א שטארקע מדינה? ווי א שטערקערע מויער מ'האט געבויט, א ברייטערע מויער מ'האט געבויט, איז מען געווען מער פראטעקטעד פון די שונא. דאס טייטש א שטאט וואס האט געהאט א עכטע ברייטע מויער פון הונדערט פון הונדערט פיס ברייט, האט מען עס נישט געקענט צוברעכן. מ'האט מ'איז געקומען מיט די אייזערנע ס'איז געווען איל הברזל, יא, מ'האט עס געוואלט צוברעכן, מ'האט עס נישט געקענט צוברעכן. יא, און למשל, מ'זעט אין די היסטערי ביי די חורבן בית המקדש, ס'שטייט די אידן האבן געבויט א מויער אין די מויער, דאס טייטש אזוי ווען ווען זיי האבן געקומען צו צוברעכן די מויער אינדרויסן, ס'איז זיי געלונגען, האבן זיי שוין געהאט א מויער אינעווייניג געבויט א צווייטע מויער, דאס טייטש דאס איז געווען די וועג וויאזוי מ'האט זיך פראטעקטעד פון די שונא. יעצט שטעל דיך פאר היינטיגע צייטן א מדינה וויל זיך פייטן מיט א צווייטע מדינה, ער וועט בויען א ריזיגע מויער, די אלע געלט וואס ער האט לייגט ער אריין אין בויען א ריזיגע מויער, וואס וועט ער האבן דערפון? ס'וועט נאר פלאצן איין מיסל. און פערטיג! וואס האט ער פון בויען א מויער? יא דאס איז ס'איז א שאד יעדע פעני! ס'איז א שאד יעדע פעני! א מענטש וועט זאגן סאו למעשה ווען מ'גייט ווען ווען די האסט א נסיון פון די דור יא יעדע דור האט זיך זיינע נסיונות און מ'גייט און מ'גייט טרייען צו פייטן מיט די אלטע דרכים אזוי ווי כאילו נישט רעדן ענגליש אדער די אלע זאכן העלאו! יא, דו בויסט א מויער, דו בויסט א מויער, דאס איז נישט, דאס איז נישט די מהלך היינטיגע צייטן, יעדע דור האט זיך זיינע נסיונות און מען דארף ארבעטען מיט די נסיונות פון די דור, סאו די שאלה איז וואס איז די נסיון פון די דור, מען זאל גיין ווייטער אדער מ'דארף שוין דאווענען מעריב? הום? יא. אה אה אה אה.

איז עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, חילול שבת, מיט וואס נישט. די פוינט גייט אזוי, ניין ס'איז זייער א וויכטיגע פוינט וואס מענטשן כאפן נישט. מענטשן זענען צוגעקלעבט צו די פאון טווענטי פאר סעווען, נישט קיין דזשאוקס. ס'איז ממש מען גייט שלאפן מיט די פאון, מען שטייט אויף מיט די פאון, א גאנצע טאג איז מען מיט די פאון, ביים דאווענען, ביים לערנען, ווען מען רעדט מיט א מענטש, מיט די פאון א גאנצע צייט, און מענטשן כאפן נישט, מענטשן כאפן נישט וואס זיי טוען, כ'רעד אפילו מענטשן וואס זענען ערליך, זיי גייען קיינמאל נישט ארויף אויף קיין שמוציגע סייטס, זענען סתם ביזי מיט נייעס, מיט מיט זיי האבן גרופס, משפחה גרופס, משפחה משפחה, מדינה מדינה, עיר ועיר, יעדער האט זיך זייער גרופס מיט זיינע מיט זיינע זאכן, ס. איך מיין, עכט, איך מיין אז דאס וואס שטייט אין חזל פני הדור פני כלב, איך מיין ס'מיינט דאס. יא, ס'נעמט אוועק די נארמאלקייט פון א מענטש. א מענטש, ס'איז זייער א גוטע זאך, די אלע די אלע זאכן זענען זייער גוט, אבער אויב מ'יוזט עס טווענטי פאר, פיר און צוואנציג שעה, מ'גייט שלאפן מיט די פאון. מען שלאפט נישט איין ווייל אפאר שעה איז מען ביזי, יא יעדע רגע האט מען א צווייטע נייעס, יעדע רגע הערט מען א צווייטע דעיס, סאו ממש מען שלאפט נישט איין, און ווען מען שלאפט שוין יא איין, און מען שטייט אויף צופרי, די ערשטע רגע איז מען דארף קוקען אין די סטאק מארקעט צו זיין סטאק איז ארויף, ער הערט נישט אויף, אדער אדער וואס האט ביידען געזאגט, און וואס איז די. אקעי, סאו למעשה מען הערט נישט אויף. איך זאג ע, און נאכדעם קומט אויס אזוי, א גאנצע וואך איז מען מורא'דיג אדיקטעד צו די פאון, ממילא ווען ס'קומט שבת האט מען א מורא'דיגע נסיון, ס'איז זייער זייער שווער, יא ווייל ווייל טאקע מען קומט אסאך שכר, ס'אמת, ס'אמת, אבער אסאך מאל איז מען אזוי אדיקטעד אז מען קען, ס'איז ממש, ס'איז ממש אמאל מורא'דיג שווער, למעשה, למעשה, איך זאג אזוי, איך זאג נישט אז מען זאל אראפגיין פון סאושעל מידיע, איך זאג אבער איין זאך, מען דארף עס אביסל, מען דארף עס מאכן, ווייסט, א מענטש דארף נעמען אפאר שעה אין טאג, וואס עס זאל זיין אזוי ווי עס איז געווען אמאליגע צייטן, ווייסט, אמאליגע צייטן, פאר א שעה א טאג, יא, מען זאל נעמען א, מען זאל נעמען אפאר שעה א טאג, וואס יענע פאר שעה האט מען נישט די פאון מיט זיך, עכט נישט האבן די פאון מיט זיך, נישט, נישט האבן די פאון מיט זיך און נישט קוקן, נישט האבן די פאון מיט זיך, אזוי ווי. וואס? יא? ניין, די מענטש, די מענטש זאל, די מענטש זאל א, צי, צי ער זאל עס מאכן בשעת ווען ער דאווענט, בשעת ווען מען לערנט, אויסלעשן די פאון קאמפליט. יעצט, מענטשן גייען האבן טענות, פארוואס האסט דו מיר נישט צוריק געענטפערט? פארוואס האסט דו מיר, איך האב דיך גערופן. זיך אויסלערנען, איך האב צוגעמאכט די פאון. גארנישט, עס דארף ווערן א נארמאלע זאך צוצומאכן די פאון. כ'רעד נאכאמאל נישט מען זאל מאכן סיילענט נישט צו קוקן דעמאלטס, מען זאל אפילו נישט קלינגען, מען זאל אפילו נישט הערן די באזער, מען זאל אפילו נישט פילן אז עס האט געקלינגען, כאילו כאילו עס איז געווען אפאר יאר צוריק. יא, עס איז דא אפאר שעה אין טאג, בשעת ווען מען קומט אהיים ביי סאפער, מען איז מיט די ווייב מיט די קינדער, נישט דא קיין פאון. יא, נישט דא קיין פאון, די פאון איז אויסגעלאשן, מען גייט אריין אין בעט, יא, עס איז נישט, עס איז ממש טשיטינג. יא, מען גייט אריין אין בעט, נישט דא קיין פאון, נישט מען גייט שלאפן מיט די פאון. עס איז עכט נישט ווערד. יא. סאו ס'איז און אזוי נאכאמאל טאמער א מענטש א מענטש זאל אנהייבן מיט א שעה מיט צוויי שעה, איך מיין אז א מענטש זאל אנקומען צו די פוינט רוב טאג זאל א מענטש נישט האבן קיין פאון מיט זיך, זאל זיין אפאר שעה אין טאג ס'פעלט אויס פאר ביזנעס, אבער נישט א מענטש זאל אגאנצן טאג דאס הייסט והיית משוגע ממראה עיניך, יא מ'איז מ יא אטאמעטיקלי מ'וועט ווערן א מענטש, מ'וועט זיין א מענטש, מ'קען רואיג טראכטן, מ'קען רואיג לערנען, מ'קען רואיג דאווענען, רואיג רעדן מיט די ווייב,

סאו סאו און נאכדעם ווען ס'וועט קומען שבת וועט מען נישט האבן קיין נסיון יא וואס קען איך טון אן מיין פאון וואס איך בין שוין צוגעוואוינט א גאנצע וואך איך האב א גאנצע וואך איך איך בין נישט א גאנצע וואך מיט די פאון איך האב צייטן וואס איך בין נישט מיט די פאון אוטאמעטיקלי וועט עס נישט זיין אזא נסיון אקעי אם ירצה השם.